און זי איז געווען זייער גערעכט חברה גראסמאן, זי איז דא אויף דעם לעצטער זיצונג ווען זי האט געמאכט א פארשלאג אז דער פערציגסט יאריגסטער יובל פון דער ביבליאטעק זאל אויסגענוצט ווערן אויף דעם פאסיגסטן אופן צו באקענען אונזער שטאט מיט די אויפטוען און די צילן פון אונזער גרויסער אינסטיטוציע און אויך בענעפיטירן מאטעריעל וואס איז אזוי נייטיג פאר אונז? ביז מיט פערציג יאר צוריק, אפשר אביסל מער, האבן אין אונזער שטאט מאנטריאל און אוודאי אין אנדערע שטעט ארומגעוואנדערט אידישע שבטים אין א מדבר פון קולטורעלער ליידיגקייט, אין א ארץ לא זרועה. אידישע דערציאונג איז נאך דעמאלט געלעגן אין וויקעלעך. דאָס געשריבענע ייִדישע וואָרט איז געווען אָן אַ היים, אָן אַן אויסזיכט צו הויזן אונטער איין דאַך, האָבן זיך באַוויזן דעמאָלט אויפֿן האָריזאָנט גרויסע ייִדישע וואָרטזאָגער, אַזוי ווי ראובֿן בריינין עליו-השלום, דאקטאר זשיטלאווסקי און אסאך פון אונזערע, זענען זיי אוועק קלאפן אין די לאדענס מיט א נייעם ניגון, שטייט אויף צו עבודת הבורא, דער רוף איז ניט געפאלן אויף פוסטע אויערן, א טייל אידישע מענטשן האבן זיך גענומען אויסטשוכען פון דעם מדבר שלאף און מ'איז אוועק דינען גאט און פאלק מיט מעשים. האבן זיך צועפענט שולעס צו לערנען מיט אידישע קינדער, האט מען אפגעזאמלט ספרים פון אידישע און העברעאישע שרייבער אין איין צימער און א ביבליאטעק איז געשאפן געווארן. פון יענער צייט אן האט זיך דאס אנגעהויבן דער רענעסאנס פון מאדערנעם אידישן ווארט און פון דער נאציאנאלער דערוואכונג אינעם נייעם לאנד. סך גלגולים געווענליך און פארשידענע פאזן האבן אט די קולטורעלע אנשטאלטן דורכגעמאכט אין די פערציג יאר די טוער האבן געהאט צייטן פון גרויסע אנטוישונג פון די אנטוישונגען איז אויסגעוואקסן א דראנג פאר נייער ארבעט האט מען געבויט און צוגעבויט און איבערגעבויט.

יערליכע פארזאמלונגען אין אלגעמיין זענען א גרויסע נויטווענדיגקייט אין געזעלשאפטליכע אינסטיטוציעס און קולטורעלע אונטערנעמונגען. דורך די באריכטן וואס מיר קריגן אריין, וואס מיר וועלן היינט אפילו הערן, קריגט דער גרויסער עולם א גוטן באגריף וועגן דער פינאנציעלער לאגע, וועגן אלע אקטיוויטעטן וואס די אינסטיטוציע האט אויף איר פראגראם, און ווי אזוי זיי זענען אדורכגעפירט געווארן, עס קומען אויך פאר אזוי ווי היינט באשטימונגען פון די וויכטיגע באאמטע וואס דארפן אנפירן מיט מיט אלע צווייגן פון דער אינסטיטוציע פארן קומענדיגן יאר. יערליכע פארזאמלונגען זיינען אבער אויך איינגעפירט ביי אנדערע מינים געזעלשאפטליכע אינסטיטוציעס, דאס זיינען די אקציען געזעלשאפטן, קארפארעישאנס, האבן אויך יערליכע פארזאמלונגען. די קארפארעישאנס פאר אינדוסטריע און האנדל. דארט אזוי ווי דא ווערן אויך אפגעגעבן אלע דין וחשבון'ס און אמאל אפילו בייט מען דעם פרעזידענט. דער אונטערשייד צווישן זיי דארטן און אונז דא באשטייט נאר אין דעם וואס דארטן אויף זייערע יערליכע פארזאמלונגען גילט דער פסוק שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. דארטן ווייסט יעדערער ווי גרויס איז זיין שכר, וויפיל וועלן באטרעפן זיינע די דיווידענדס. מיר דא קענען ניט דערקלערן קיין ממשות'דיגע מאטעריעלע דיווידענדן צו אונזערע קולטורטוער, אונזערע דירעקטארן און שעירהאלדערס, אויב איר ווילט עס אזוי רופן, וועלן קריגן אויסגעצאלט זייערע דיווידענדן, אין דער פארמע פון דער גרויסער סאטיספאקציע אז זיי זיינען די טרעגער פון א גרויסער קולטור. דאס אלץ וואס מיר קענען זיי געבן. זיי זיינען א טייל אין דער מסורה קייט וואס ציט זיך פון ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים און אזוי ווייטער. אזא סאטיספאקציע

ערשט וואלט איך געוואלט, אויב ס'איז מיר אזוי ערלויבט, אז מיר זאלן דאס מאכן עטוואס אביסל שנעלער, וואלט איך געוואלט נאמינירן פון. פון בענקל הייסט עס פון טשעיר, פינף חברים און חברות וואס וואס זאלן באשטיין פון נאמינאציאנס קאמיטעט, און זיי וועלן דארפן אויפנעמען די נאמינאציעס וואס וועלן אריינגעגעבן ווערן שריפטליך, און און זיי וועלן האנדלען אין דעם אין דעם ענין. די חברים פונעם נאמינאציאנס קאמיטעט זיינען ס. קאהן, ס. רובינשטיין, מיסעס.

די געלעגנהייט אויפרופן א חבר וואס דורך די צייט פון די לעצטע פאר יאר האט קיינער אפשר אזוי שטארק נישט באמערקט ווי גרויס עס איז געווען זיין ארבעט פאר דער אינסטיטוציע. דער מענטש איז געווען מ מיר האבן אלע געטאן צוביסלעך ארבעט אבער דער מענטש וועגן וועלכן איך רעד דער חבר האט אוועקגעגעבן זיין לייב און לעבן, די גרעסטע טייל פון זיין צייט, ער האט געטאגט און גענעכטיגט אין די ביבליאטעק, ער האט שטענדיג אכטונג געגעבן, געארבעט מיט די ארכיטעקטן, געארבעט מיט די בילדערס, און ער האט געהאט אויסצושטיין קאלט און ווארעם. דער חבר איז חבר ווינקלער וואס וועט אונז ערשט אפגעבן א באריכט פון דער געביידע

איך דארף רעדן היינט וועגן בילדינג רעפארט. די בילדינג רעפארט קומט ביי מיר ארויס איז אזוי ווי א א געשיכטע פון צען יאר ארבעט איבערצוגעבן אין פופצן מינוט. איך וואלט אויך אויך געוואלט איבערגעבן ווי אזוי. גראדע דורך א צופאל הייסט עס, קען איך זאגן, איז בין איך געווארן א מעמבער פון דער אידישע פאלק ביבליאטעק. ס'איז געוועזן, און דאס מוז איך פארדאנקען צו דעם צופאל, און דעם חבר וואס דער חבר ארבעט שוין פאר די לעצטע קען איך זאגן דרײַסיק יאר פאר די אידישע פאלק ביבליאטעק, און דאס איז חבר מאירסאן, יעדער איינער ווייסט וויפיל חבר מאירסאן האט אויפגעטון ארבעט פאר דער אינסטיטושן. דער צופאל מיינער איז געוועזן ווי איר זעט דאס בילדינג שטייט דא קארנער מאונט ראיאל און עספלענעיד עוועניו. איך פאר דורך מיט מאירסאן זאגט ער מיר אין דריי ווערטער אז דאס פלעיס וואלט געווען גוט פאר א פאר א אידישע פאלק ביבליאטעק. זאג איך אז דער קארנער איז עפעס סע וואלט געווען זייער גאנץ גוט באט איך דענק אז דו קענסט אים נישט קריגן. זאגט ער וואס וואלסטו געגעבן אז מ'זאל אים יא קריגן? זאג איך אויב איר'ט עס קריגן דעם קארנער, דאס איז געווען מיין ערשטע דאנעישן צו די לייברערי פון פֿינף הונדערט דאללער, און פון דאמאלט הייבן זיך אן, ווי זאגט מען, מיינע טראבלס. יעצט וויל איך צוטרעטן צו רעפארט, ס'איז זייער שווער אפצוגעבן א רעפארט אן נאוטס. כ'האב גארנישט פארשריבן, איינציגע זאך איז געוועזן איז פון ווי איך קען זיך דערמאנען, דאס איז געוועזן דאס ערשטע מאל אין נײַנצן פֿיר און פֿערציק, נײַנצן פֿיר און פֿערציק האבן מיר געהאט דעם ערשטן קאמפיין, דער דירעקטאר איז געוועזן פון דער לייברערי, חבר קאלעס. זייער טיכטיג געארבעט אין דעם קאמפיין, און דאס איז געוועזן דער ערשטער קאמפיין מעינטענס און בילדינג קאמפיין. אייך אפצוגעבן דעם רעפארט וויאזוי דער קאמפיין איז דורכגעגאנגען. דאס איז נישט וויכטיג, די איינציגע זאך וואס איך קען אייך זאגן, ס'איז אונז געבליבן פארן בילדינג איז אונז געבליבן אבאוט פופצן טויזנט דאלער. מיט די געלט זענען מיר אוועקגעגאנגען האבן מיר דערווייל געקויפט, ווי זאגט מען, דאס ערשטע דארף מען קויפן דעם באדן ווי צו בויען, און דאס איז געווען דער אנפאנג פון צו בויען אט דעם בנין. מיר זענען דורכגעגאנגען אסאך קאמפיינס. דורך די צייט, גלייבט מיר, איך געדענק נישט וויפיל, מיר האבן מיר געארבעט א קליינע צאל חברים אין די בילדינג קאמיטי, איך וויל נישט דערמאנען קיין נעמען, איך האב מורא טאמער וועל איך איינעם פארגעסן, ביקאויז מיר האבן אלע זעמיר געוועזן זעהר טעטיג, און אלע פון אונז פלעגן מיר האבן דריי מיטינגס א וואך און אמאל פיר, די נעקסטע קאמפיין איז געוועזן עס איז געווען אבאט פֿינף און פֿערציק און איך וויל זיך אפשטעלן ביי דעם קאמפיין ביקאויז אט דא ארבעט איינער א חבר און א דירעקטאר ער האט אוועקגעגעבן אסאך צייט, אסאך ענערדזשי, און דאס איז געוועזן חוה דנילק. איך וואלט געוואלט בעטן ביי די ערשטע געלעגנהייט אז זי זאל גוט זיין און אויפשטעלן זיך אפאר סעקנד. דאנק. כ'האב נישט געוואלט דורך לאזן דעם חבר, איך מוז זאגן אז ער האט אוועק געגעבן זייער פיל צייט, און איך האב געספענט וואכנווייז צוזאמען מיט אים אונערמידליכע ארבעט. יעצט דער איר ווייסט איך האב אזויפיל צו געדענקען אז איך קען עס נישט אלעס געדענקען אויפן קאפ.

וואס זיי האבן אונז געהאלפן אין דער ארבעט, אליין וואלטן מיר עס נישט געקענט קיינמאל אויפבויען, און סיי מאטריאל און סיי פינאנציעל. כ'מוז צוטרעטן צו א פונקט יעצט, ווי ס'איז געוועזן אין די צייט ווען מיר האבן אנגעהויבן טראכטן וועגן בויען. איר ווייסט אז מיר האבן געהאט איינעם ארכיטעקט און מיר האבן אים אפגעלאזט ביקאוס אונזער פלאן איז געוועזן פאר א הונדערט טויזענט דאלער דאס האבן מיר זיך פירגענומען. די צווייטע ארכיטעקטס וואס מיר האבן געהאט איז געוועזן מאיראוויטש און בערנשטיין זיי זענען די זענען אויך חברים פון דער די לייברערי און זיי האבן אוועקגעגעבן אסאך צייט און ארבעט און דאס וואס איר זעהט איז זייער ארבעט, איך האב זיך קיינמאל נישט פארגעשטעלט, קיינער פון אונז האט זיך נישט פארגעשטעלט אז פון די פון די ארכיטעקטורן און פון דעם פלאנען וואס מיר האבן געהאט אז דאס בילדינג וועט אויפוואקסן אט דא אין דעם קארנער. דאנק אויך גילעס דעם קאנטראקטער. ער האט געטוהן ווי ווייט מעגליך דורך די אומשטענדן, און ווי איר זעהט די ארבעט זיינע איז איז נישט שלעכט ארויס געקומען, די איין אינצידענט האמיר געהאט זייער נישט קיין. פריינדליכן מיט אים און דאס איז געוועזן נישט אזוי זיין שולד ווי אונזערע שולד איז געוועזן ווען איך בין אוועק געפארן פון דאנעט פאר צוויי מאנאטן האט ער באדארפט ארויף לייגן דעם רוף ווען איך בין צוריק געקומען האב איך געטראפן אז דער גאנצער בילדינג איז נאס און ס'רעגנט אריין דאס איז געוועזן איין זאך וואס איך בין אוועק געפארן און ער האט מיר אפגעטון וואס איך בין צוריק געקומען. איך מוז אייך צוגעבן אז יעדן אינדערפרי איידער כ'האב געפארן אין אפיס פלעג איך פארן אין בילדינג, איר געהערט ווי חבר בערנשטיין און ווי חבר בערמאן האט באמערקט, דאס איז געווען מיין אויפגאבע יעדן אינדערפרי, אזוי ווי איידער כ'האב געפארן אין אפיס האב איך געקומען אהער צום בילדינג זען וויאזוי מען ארבעט, וויאזוי ס'ווערט דורכגעפירט, ווען כ'האב אוועקגעפארן האבן זיי געהאט די לעצטע צען בריקס אוועקצולייגן אויבן. האט ער מיר געפראמיסט אז אזוי ווי די צען בריקס, די צען שטיינער, וועלן אוועקגעשטעלט ווערן דארטן ארויפשטעלן דעם רוף, און אז כ'בין צוריקגעקומען צוויי מאנאטן שפעטער האב איך געטראפן פונקט ווי איך האב עס איבערגעלאזט. באט איך מוז זאגן אז ווען כ'האב צוריק געקומען, עס האט נישט גענומען לאנג, אבאוט דריי וואכן צייט האט ער געדעקט דעם רוף און האט אונז געסעיווט אונזער בילדינג.

האט אונז גענומען א לאנגע צייט אויפצובויען דאס בילדינג, און מיר האמיר געהאט שוועריקייטן, ווי יעדער ווייסט פון אייך איז פינאנצן, באט אזוי ווי די שוועריקייטן וואס מיר האמיר געהאט איז וואס מיר האמיר גערעכנט אז דאס בילדינג זאל אונז קאסטן הונדערט טויזנט דאלער, קאסט עס אונז דרײַ הונדערט טויזנט דאלער.

מען קען עס נאך נישט טוהן און מ'זעהט ס'איז פאראן א חובות דערויף, און איך דענק אז די חברים וואס האבן זיך אונטערגענומען צו בויען דאס בילדינג, מכח הייסט עס אינמיטן די טשעירמאן און די חברים אלע, די באורד אוו דירעקטארס, איז האמיר נאך א חוב יעצט פון דרייסיג טויזנט דאלער, און מיר האמיר א מארגעדזש פון אבאוט קלאוס טו פיפציג טויזנט דאלער. איז דענק איך אז דאס איבערגעבן די בילדינג צום פאלק וואלט געוועזן ווען ס'איז שוין אינגאנצן קליער פון די חובות. כ'מוז באמערקן איין זאך ווייל איך בין דא אז די דרייסיג טויזנט דאלער אין די חובות
ווי
איר ווייסט, חבר בערמאן האט געגעבן א זאג זייער גרינג, מ'קען נישט שאפן היינט דא, איך בין איינשטימיג מיט אים, באט ס'איז זייער ווינטשנסווערד אז די חברים זאלן וויסן אז פארן לעצטן יאר איז כמעט זייער ווייניג געטוהן געווארן אז די דרייסיג טויזענט דאלער זאלן באצאלט ווערן, איר ווייסט ס'איז געווען גרינג אין דער צייט ווען מען הייבט אן בויען איז יעדער איינער האט אונז געגעבן וואס מ'האט מיר געדארפט האבן, יעצט ווילן זיי האבן אז מ'זאל מיר באצאלן, וואס זענען זייער ווינטשיג געווען אז אין נעקסטן יאר האפענטליך אז מיר זאלן מיר זעהן אלע צוזאמען טרייען צו באצאלן די דרייסיג טויזענט דאלער, איך רעד שוין נישט וועגן מארגעדזש. ווי איר ווייסט אלע איז די. איך בין נישט קאמפעטענט צו רעדן וועגן די לייבערי באט איך ווייס איין זאך. אז די לייבערי וואס האט אונז גענומען אזויפיל צייט אויפצובויען איז די איינציגע אידישע לייבערי, פאלקס לייבערי, אן די קאנטינענט אף אמעריקא. ס'איז פאראנען אסאך לייבעריס, אינדיווידזשועל לייבעריס, באט כ'בין זעכער יעדער פריינד פון אייך ווייסט אז דאס איז די איינציגע. אידישע פאלקס לייברערי אין קאנאדע און אין די יונייטעד סטעיטס, דערפאר דארפן מיר זיין, וויאזוי זאגט מען, דארף מען זיין ביי אונז, דארפן מיר זיין שטאלץ דערמיט, כאטש וויפיל ארבייט מיר האבן אריינגעלייגן, דארף מען זיין זייער שטאלץ דערמיט, אז מיר זענען געווען די ערשטע אידן פון מאנטריאל, אז מיר האבן אויפגעבויעט אזא שיינעם בנין פאר א אידישע פאלק ביבליאטעיק. איך דענק דאס איז אלעס וואס איך האב צו זאגן, און מיט דעם שליס איך און איך דאנק אייך אלע. איך וויל באדאנקען חוה ווינקלער פאר דעם באריכט פון בוי קאמיטעט וואס זי האט אונז דא געגעבן. איך זע אז חוה ווינקלער אז איר גיט נאך אונז נישט איבער די ביבליאטעק, איז דאך א סימן אז מיר האבן נאך אביסל ארבעט פאר דעם נעקסטן יאר, וויפיל ווילט איר? דרייסיג טויזנט דאלער? מיר וועלן דאס אייך היינט צוזאגן עניוועי.

חברות און חברים, איר האט געהערט דעם פינאנציעלן באריכט פון אונזער אודיטאר, אונזער אקאונטענט, מיסטער קאושאוו. אויב זיינען דא עפעס אנפראגן וואלטן מיר אייך געגעבן, און ס'זאל נישט פארנעמען קיין צופיל צייט, וועלן מיר אייך פרובירן ענטפערן. אויב נישט וועלן מיר פארשלאגן. אז מיר זאלן גוטהייסן דעם פינאנציעלן באריכט. ס'איז דא א פארשלאג, ס'איז שוין דא גלייך א פארשלאג פון חבר ווינקלער אויף גוטצוהייסן דעם פינאנציעלן באריכט. אונטערשטיצט ביי חבר. פון באריכט האט איר געהערט חברים אז מיר זיינען אז מיר פארמאגן זייער אסאך אין ריעל עסטעיט. דער בילדינג באטרעפט דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, מיר זענען אינגאנצן שולדיג אויף אים צוויי און דרײַסיק און די אַכט און פֿערציק, אבער די אַכט און פֿערציק רעכענען מיר נישט, אבער די צוויי און דרײַסיק מוזן מיר געוויס האבן. איך וואלט ערשט געוואלט אויפרופן א חבר פון די סאמע ראשונים, וואס אז מ'וויל זאגן, טראגט ער, ער איז דער וויצע פרעזידענט וואלט נישט געזאלט אזוי הייסן, ער דעקט גלייב איך אפשר צוויי פרעזידענטן מיט א מאל, דאס איז איינער פון אונזערע איבערגעבנסטע חברים און טוער פון דער ביבליאטעק און אנדערע פלעצער, אבער ערשט רעדן מיר ביבליאטעק.

איך בין אונטער דער שטימונג פון די היינטיגע יערליכע פארזאמלונג, נישט קוקנדיג אויף דעם וואס ס'איז שוין די צווייטע, אַז איך קען נאך אלץ נישט אנפאנגען אן א שהחיינו, און איך גלויב מיר וועלן עס נאך פילן פאר יארן. עס איז. געוועזן א גרויס גליק און פאר די חברים, פאר א גרויסע צאל חברים, א גרויסע זכיה צו קענען היינט צו היינטיגער פארזאמלונג, נישט קוקנדיג אויף דעם וואס חבר ווינקלער זאגט איך קען עס נאכנישט איבערגעבן, אבער מיר האבן עס שוין איבערגענומען. און מיר האבן זיך ארויסגעצויגן פון דעם משכן און אריין אין א בית המקדש. ס'האט זיך אויפגעהערט אט דער וייסעו ויחנו, און מיר שטייען אין א פערמענענטע געביידע, א טעמפל פון אידישע קולטור. אבער מיר פארגעסן נישט אויף איין מינוט ווען מיר זעען פאר זיך די חברים און חברות וואס געפינען זיך דא אין זאל, אדער א צאל וואס האבן נישט געקענט קומען. פארגעסן מיר אבער אויך נישט דאס דער משכן איז געבויט געווארן מיט גראשנס און דאלערס פון גרויסע מאסן, און אז א צאל חברים און חברות, ס'איז אוממעגליך אויסצורעכענען נעמען וועלכע זענען געוועזן אט דער שבט לוי וועלכע האבן אין פארלויף פון די גרויסע נסיעה פון פערציג יאר געהאלטן די שטאנגען פון דעם ארון און אים דורכגעטראגן אט א די אלע שווערע צייטן און אט די אלע געפארן און געבראכט עס אט אין דעם וואונדערבאר שיינע געביידע אן דעם אן דעם אנפאנג און אן דעם דורכפיר אט אין דער צייט וואלט געווען אוממעגליך אז מיר זאלן היינט קענען האבן אט א דעם יום טוב און די געביידע איז געבויט געווארן נישט מיט שלמה המלך'ס אוצרות, אבער מיט א חשוב'ע צאל חברים און פריינט וואס האבן געגעבן באדייטנדע סומען, און צו די באדייטנדע סומען אריינגעלייגט א וועלט מיט ארבעט, און דורכגעפירט אט דאס וואס אן זיי וואלט געוועזן אוממעגליך. אז מען זאל היינט קענען דורכפירן און פילן זיך אין דעם יום טוב. אבער ווידער מוזן מיר דערמאנען זיך און געדענקען אז דער משכן איז געווען אסאך נענטער צו מתן תורה און נענטער צו סיני, און אט דער גייסט וואס איז אריינגעטראגן געווארן אין דער ערשטער צייט פון צוויי גרויסע אידן, איינער ראובן בריינין זכרונו לברכה און דער צווייטער יהודה קויפמאן אויף לאנגע יארן, אט דעם גייסט וואס זיי האבן אריינגעטראגן אין דעם אנפאנג און אין לייגן דעם פונדאמענט גראבן האט מען טאקע אנגעפאנגען אסאך פריער, אבער דער פונדאמענט איז אוועקגעלייגט געווארן אט פון די צוויי גרויסע אידן, און דער גייסט האלט אן ביז היינטיגן טאג. און ווען מיר קומען זיך היינט צונויף אט צו דעם יום טוב, קודם כל ס'איז טאקע יערליכע פארזאמלונג, וואס איז אויך א געווענליכע יערליכע פארזאמלונג, פֿערציק יאר אידישע פאלקס ביבליאטעק איז דאס ערשטע מאל ביי היינטיגע פארזאמלונג ווען אונז פעלן א חבר און א חבר'טע. חבר'טע רחל אייזענבערג וועלכע האט אוועקגעגעבן אריבער א פערטל יארהונדערט פאר אונזער אידישער פאלקס ביבליאטעק דא. און אונזער דיכטער און קולטור טוער וועלכער איז געקומען מיט ארום פֿופֿצן יאר צוריק און האט געטראפן וואס א קייטל איז איבערגעריסן געווארן אין דער געשיכטע פון אונזער ביבליאטעק וועלכע די גרויסע אידן האבן געשאפן. און דאס איז געוועזן די ייִפאָ, די יידישער פאלקס אוניווערזיטעט, און ער האט אים באנייט, און פון דאן האלט עס אן כסדר און ס'וועט גיין ווייטער. דערום גלויב איך אז מיר דארפן פון היינטיקע פארזאמלונג שיקן אונזער גרוס צו די צוויי. חבר רחל און חבר ראוויטש קיין ישראל, און זיי בעטן און זיי בעטן אז זאלן דורכפירן פאר אונז א מיסיע, ווערן אונזערע שלוחים, און ארויפגיין קיין ירושלים און באזוכן אונזער גרויסן יהודה קויפמאן, און איהם איבערגעבן אונזער דאנק. און אים פארזיכערן אז ס'האט דעם גייסט וואס ער האט אריינגעטראגן אין דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק האלט אָן און וועט אנהאלטן נאך פאר אסאך יארן. דאס איז אין באצוג צום יובל פון אונזער ביבליאטעק. איך וויל צוגיין איצט אין אפאר שטריכן בלויז. וועגן אונזער אינסטיטוציע, וועגן די סטרוקטור פון אונזער אינסטיטוציע. עס איז אמת אז מיר האבן שוין די צווייטע פארזאמלונג דא, אבער דער אמת איז אז מיר זענען נאכאלץ אין דעם איינארדענען זיך דא. אחוץ דעם וואס פעלט אונז אויס געלט, אחוץ דעם וואס בעל חובות האלטן אין איין ארומיאגן, אבער אחוץ דעם האלטן מיר זיך אין איין איינארדענען נאך אין דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק. און אחוץ דעם האבן אונז געפעלט פאר דער צייט אט די צוויי וויכטיקע מענטשן וועלכע איך האב דא דערמאנט, און מיר האבן ביי אונז געקריגן א וויכטיקן אידן, א אינטעלעקט, און א מענטש וואס האט גרויסע פארדינסטן און גרויסע ערפארונג אין די ביבליאטעק-ארבעט, אבער די אינסטיטוציע איז געווארן גרויס און עס נעטיגט זיך אין אסאך אדמיניסטראציע, און דערום האט די לעצטע פארזאמלונג רעקאמאנדירט צו די נייע

גיט זי זיי איבער די פולשטענדיגע רעכט אנצופירן מיט די ארבעט א גאנץ יאר, און די פארוואלטונג ביי די ערשטע פארזאמלונג וועלכע קומט זיך צונויף ערוועלט פון זיך פארשידענע קאמיטעטן, און מיר האבן ערוועלט א פינאנץ קאמיטעט, א בודזשעט קאמיטעט, א בילדינג קאמיטעט אט די דריי אין איין קאמיטעט, ווייל מיר האבן נישט געהאט קיין צופיל מענטשן פאר יעדן קאמיטעט א צאל מענטשן, מיר האבן געדענקט אז אט די דריי שטעלן צונויף מיט זיך איין פונקציע, שאפן געלט פארן בילדינג, שאפן געלט פאר דעם דורכפיר פון די ארבעט פאר א גאנץ יאר פון די ביבליאטעק. איר האט געהערט היינט דעם באריכט פון חבר ווינקלער? איר האט געהערט דעם באריכט פון מאריטער? אז מיר האבן געהאט דאס יאר א דעפיציט פון אכט טויזנט דאלער? אחוץ די געלט וואס מיר זענען געבליבן שולדיג אויפן בילדינג, און אחוץ די געלט וועלכע מיר האבן אויפן מארגעדזש, ווי זאגט א מארגעדזש, ווי ס'האט אמאל געזאגט ראביי קאהן, אז א מארגעדזש אז מען דארף באצאלן די מארגעדזש, וואס זאגט ער וועלן טון אייערע קינדער? דארפן די מארגעדזש איבערלאזן די קינדער זאלן באצאלן, אבער מיר דארפן באצאלן נאך די חובות וועלכע מיר מוזן גלייך האבן. מיר האבן אויך. אין פארלויף פון דער צייט פון די לעצטע צוויי יאר ביי זיך א פיינע נייע ארגאניזאציע ארום די ביבליאטעק, און דאס איז א פרויען פאראיין וועלכע האט אויף זיך גענומען די אויפגאבע צו שאפן מיטלען העלפן איינארדענען אינסייד די ביבליאטעק, אזוי האבן זיי געשאפן א סומע געלט איינגעארדענט די קיך און שאפן נאך סומען געלט, און די וויכטיגסטע זאך וואס איז וואס דער קאמיטעט אט א די גרופע וואס איז די מערסטע טייל חברות, טאקע בלויז חברות, קומען זיך צונויף דא אין ביבליאטעק און פירן דורך קולטור אוונטן מיט ערציאונג פאר זיך אליין אין דער זעלביקער ביבליאטעק באטונינג אט א די גאנצע ארבעט מיר האבן אויך דאס יאר דורכגעפירט ערוועלט א ספעציעלן קאמיטעט וועלכער ער זאל דורכפירן. אוי יעס, מיר האבן ערוועלט א אונטערנעמונגס קאמיטעט, וועלכע דער אונטערנעמונגס קאמיטעט האבן אין פארלויף פון דריי פיר מאנאטן געקריגן ארום הונדערט וואלונטירן וועלכע זענען ארויס אין שטאט און האבן געזאמלט נייע דריי הונדערט מיטגלידער וועלכע צוזאמען באטרעפט עס א גאנץ באדייטענדע סומע, באט קעש האבן זיי אריינגעקריגן טויזנט דאלער מיט דרײַ הונדערט נייע מיטגלידער, און דאס וועט זיין א פרעצעדענט וועלכע ס'וועט דורכגעפירט ווערן יעדעס יאר. מיר האבן אויך דאס יאר ארויסגעגעבן אויסגעקלויבן א קאמיטעט פון זיך וועלכע האט ארויסגעגעבן דאס בוך וועלכע חבר ראוויטש האט צוגעגרייט איידער ער האט פארלאזט מאנטריאל, און דאס בוך לידער פון מיינע לידער, איז דאס בוך ארויסגעגעבן געווארן, ס'האט באטראפן קנאפע דריי טויזנט דאלער, און דאס בוך איז פארטיג געווארן, און מיר האבן געמאכט א פיינעם אוונט אי פאר דעם בוך, און זיך געזעגנט מיט חבר מלך ראוויטש ביי יענעם אָוונט, דער אָוונט איז געוועזן אַ אויסערגעווענליכער. מיר האָבן אויך אין דעם זעלבן יאָר דורכגעפירט אַ באַזונדער קאָמיטעט אַ פייערונג פון אַ חבר וועלכער האָט אַ סך פאַרדינסטן דאָ אין ביבליאָטעק און טאַקע פאַר דעם בילדינג, סיי אין געבן געלט, סיי אין טאָן זייער פיל אַרבעט. מען האט געפייערט זיין זיבעציג יאריגן יובילעאום, עס איז געוועזן זייער א חבר'ישער אוונט, איך מיין דאס חבר לאפיצקי, מיר האבן אויך דאס יאר אויסגעקלויבן א ספעציעלן קאמיטעט וועלכע האט דורכגעפירט א אויסערגעווענליך פיינעם אוונט צו פייערן.

אויך איז געווען אזוי ווי חבר ראוויטש ווי חבר ראבינאוויטש האט צו טון אסאך מיט אידישע מוזיק איז לאזאר וויינער געקומען ספעציעל אלס גאסט רעדנער ביי יענעם אוונט חברים איך וויל אייך איך גלויב אז איר אלע ווייסט. אז דער אידישער פאלקס אוניווערזיטעט וועלכע האט ווערט אנגעהאלטן אן איבעררייס איצט פירט דורך אין פארלויף פונעם ווינטער אסאך קורסן פון הונדערטער סטודענטן יעדן אוונט און היינטיגס יאר דאכט זיך מיר איז עס נאך מער ערפאלגרייך ווי ס'איז געווען לעצטן יאר דאס איז א גרויסער געווינס גרויסע ארבעט ביי די אידישע פאלקסביבליאטעק, וועגן איינצלהייטן וועגן דעם וועט רעדן חוה ראם, די עקזעקטיוו דירעקטאר. דער וויכטיגסטער קאמיטעט אונזערער וועלכע מיר ערוויילן ביי די יערליכע ביי די ערשטע זיצונג פון די פארוואלטונג איז דער קולטור קאמיטעט. דער קולטור קאמיטעט הערט אויס באריכטן פון די צירקולאציע פון די ביכער. פירט אויכעט אָן און הערט אויס באַריכטן פון דער אָפּטיילונג פון די קינדער-לייברערי אָפּטיילונג פון הונדערטער קינדער וועלכע קומען דאָ און זיצן דאָ און ליינען און נעמען אַרויס ביכער, און דאָס איז אַ גרויסע צאָל קינדער און דאָס איז אַ פאָרזעצונג פון אַרבייט פון די שולן אין וועלכע זיי לערנען און קומען אַהער נעמען ביכער און זיך באַנוצן מיט דעם, און אַחוץ דעם ווערט דאָרט דורכגעפירט איינמאל א וואך אדער צוויי מאל א וואך מיט די קינדער פארברענגען און לעקציעס און באקענען זיי מיט א געוויסע צאל ביכער, און אחוץ דעם האט דער קאמיטעט, דער קולטור קאמיטעט, אויך צו טאן מיט איינקויפן נייע ביכער, און די ארבעט, און אסאך וועט עס זיין ביי זיי א נייעס אז מען גייט ארום זוכן. נייע אידישע ביכער זאלן ארויסגיין כדי מען זאל זיי קענען איינקויפן און מיר קריגן נישט גענוג וויפיל מיר ווילן איינקויפן. דער קולטור קאמיטעט פירט אויכעט דורך סעמינארן פון לעקציעס פון דריי, פיר, פינף מיט א מאל אין פארלויף פון א וואך צייט, און א דאנק דעם.

פון פייערן פון יעדן אידישן בוך וואס ווערט ארויסגעגעבן פון א שרייבער וואס געפינט זיך דא אין שטאט, און אויפנעמען יעדערן שרייבער גאסט וואס קומט דא אין שטאט, און מאכן פילן אז די ביבליאטעק איז זיין היים. דאס איז די ארבייט אויכעט פון דעם קולטור קאמיטעט, און פון דעם קאמיטעט דעם איינציגן וואס איך וויל אנצייכענען איז דער פארזיצער אונזער ליבער חבר יוד ראבינאוויטש. חברים! איך האב געזאגט אז איך וועל בלויז אפאר פרטים אנצייכענען וועגן די גרויסן פארנעם פון ארבעט וואס די אינסטיטוציע נעמט ארום. כ'וויל האפן, חברים און חברות, אז די נייע פארוואלטונג וואס וועט היינט ערוויילט ווערן, און איך ווינטש איר, זאל האבן די זכי' און דאס גליק צו קומען צו נעקסטע פארזאמלונג. מיט א באריכט פון גרויסע טעטיקייטן פון א גרויסן פארנעם ווי ס'פאסט פאר אזא וויכטיגע גרויסע אינסטיטוציע ווי אונזער אידישע פאלקסביבליאטעק דא אין מאנטריאל. איך דאנק אייך הער צוקער פאר דעם אלגעמיינעם באריכט וואס איר האט אונז געגעבן פון די ארבעטן אפגעטאן אין דעם לעצטן יאר. דעם המשך וועט אונז ערשט געבן.

חברים און חברות, צוליב דער שפעטער שעה וואס מיר האבן אביסל פאראויסגעזען, און כדי מיר זאלן קענען ווידמען וויפיל אויפמערקזאמקייט מיר קענען צו די וויכטיגע אספעקטן פון די קולטור פראבלעמען מיט וועלכע מיר ארבעטן דא, האבן מיר געמאכט אביסעלע אן אינאוואציע. די סטאטיסטיק פון דעם באריכט וואס איז זייער א וויכטיגע,

איך וואלט אויך געוואלט זיך דורכרעדן מיט אייך און אייך איבערגעבן עטליכע פון די באדייטונגען פון די אינפארמאציעס און עטליכע פון די באדייטונגען פון די פראבלעמען און די אומשטענדן אונטער וועלכע מיר ארבעטן פאראיארן ביי דער לעצטער יערליכער פארזאמלונג זענען מיר דא געשטאנען ניי אין דער געביידע און מיר האבן אנגעצייכנט א צאל זייער ברייטע פלענער וועגן דער ארבעט פון דער ביבליאטעק פאר די צוקונפטיגע יארן. מיר האבן געוואוסט, און איר זייט נישט איבערראשט, אז היינט, איין יאר שפעטער, קענען מיר נישט קומען מיט א באריכט אז מיר האבן די אלע פלענער דורכגעפירט. מיר'ן באלד דערציילן אביסל גענויער ווי ווייט מיר האבן זיי יא דורכגעפירט. נאר מיר קענען אייך שוין יא איבערגעבן אז אונזער ערפארונג אין די חדשים וואס זענען פארבייגעגאנגען האבן אונז באשטעטיגט אז די פלענער וועלכע מיר האבן אנגעצייכנט זיינען דורכפירבאר. עס האט אונז אויך באשטעטיגט נאכאמאל די צייט, די גרויסע אינטערנאציאנאלע און איבערצייטליכע נויטווענדיגקייט פון דעם אז מיר זאלן די פלענער וואס מיר האבן אנגעצייכנט דורכפירן און זיי נאך מער פארברייטערן. כ'וויל נאר איבער'חזר'ן און באמערקן אז מיר זענען דעם יאר ארבעט געשטאנען אונטער דעם צייכן אזוי צו זאגן אונטער דעם שטערן פון דריי זייער וויכטיגע אספעקטן אדער כוחות וואס האבן אונזער ארבעט באווירקט לטובה אדער לרעה. מען האט שוין דערמאנט און איך וויל עס אויך אויפמערקזאם מאכן אז מיר ארבעטן דא אין דער אינסטיטוציע איצטער, אונטער אן אמת אונערטרעגליכן דעפיציט, ווי איר האט געהערט פון אונזער אודיטאר א דעפיציט פון כמעט נײַן טויזנט דאלער א יאר, ווען מיר האבן נישט קיין וויכטיגערע פראבלעמען וואס זענען קולטור פראבלעמען, וואלטן מיר געזאגט אז אונזער גרעסטע פראבלעם איז א פינאנץ פראבלעם. א חוץ דעם ווי ס'איז שוין אויך אנגעצייכנט געווארן האבן מיר היינטיגס יאר געארבעט אונטער דעם צייכן פון איינארדנונג, ריארגאניזאציע,

בכלל, אין דער קולטור פונעם אידישן פאלק, און ספעציעל אין דער קולטור אויף דער אידישער שפראך, אין וועלכע מיר אלס א אידישע פאלקס-ביבליאטעק זיינען זייער שטארק פאראינטערעסירט. דאס זיינען א צאל פון די אספעקטן, א צאל פון די כוחות, א צאל אזוי צו זאגן פון די סימנים, אונטער וועלכע מיר האבן היינטיקס יאר געארבעט, און מיר דארף, מיר דארפן די אלע זאכן געדענקען, ווען מיר וועלן א קוק טאן אויף די ציפערן, אויף דעם סך-הכל, פון דער ארבעט וואס מיר האבן געטאן און פון די פלענער וועלכע מיר צייכענען אן אויף ווייטער. איך וויל אייך איבערגעבן אפאר אינפארמאציעס וועגן דער ארבעט פון דער ביבליאטעק אין דעם לעצטן יאר צייט. הויפטזעכליך איז אונזער ביבליאטעק א ביבליאטעק. איך זאג הויפטזעכליך, זי איז נישט בלויז א ביבליאטעק. אין אירע אקטיוויטעטן איז זי פילע אנדערע זאכן, ווי מיר'ן שפעטער זען. אין איר באדייטונג איז זי פיל פיל מער ווי א געביידע אדער א אינסטיטוציע וועלכע נעמט אריין א בוך און גיט ארויס א בוך. איר באדייטונג פאר דער אידישער וועלט בכלל איז פיל פיל גרעסער ווי דעם וואס עס קומט אריין א איד אין מאנטריאל אין א געוויסער געביידע און לייט א בוך און ברענגט אים צוריק. די אינסטיטוציע איז געווארן ווי זי איז פלאנירט געווען און דער גורל פון דער צייט האט דאס נאך מער פארשטארקט. די אינסטיטוציע וועלכע מיר זיינען דא היינט איז היינט איינע פון די שליסל פאזיציעס פונעם גאנצן קולטור קאמף און קולטור גורל פונעם אידישן פאלק אין דער גאנצער וועלט, און אונזער ביכער צירקולאציע איז אן אספעקט פון דער ארבעט, א וויכטיגער אספעקט און אן אפשפיגלונגס אספעקט, אבער אן אספעקט פון דער ארבעט, און מיר דארפן די ציפערן און די פאקטן לייענען אין דער ליכט.

היינטיגס יאר האבן מיר אין נײַנצן דרײַ און פֿופֿציק פארטיילט זיבעצן טויזנט ביכער. אויב איר ווילט דאס פארגלייכן מיט מיט אנדערע יארן קען איך אייך בלויז איבערגעבן, אה, כדי נישט מאריך צו זיין אין צופיל דעטאלן אז מיר האבן אונזער צירקולאציע זייער זייער אסאך פארגרעסערט. כ'וואלט געוואלט זאגן נאך א ווארט וועגן דער צירקולאציע.

איך וואלט אייך געוואלט געבן איין ציפער מיט א ווארענונג וואס דאס שרעקט אונז אביסל. מיר האבן פארטיילט בלויז, און דער בלויז טוט מיר אביסל וויי, אויף ענגלש. וועגן אידישן אינהאלט האבן מיר פארטיילט בלויז פֿופֿצן אדער זעכצן הונדערט ביכער צו ערוואקסענע מענטשן. פארוואס איך שרעק זיך אביסל פאר דעם ציפער איז, אזוי ווי עס געפינען זיך אין מאנטריאל זייער אסאך אידן וועלכע האבן נישט קיין צוגאנג צו דער אידישער אדער צו דער העברעאישער שפראך,

אויב שוין יא אויף ענגליש זאל כאטש זיין וועגן אידישע געגנשטאנדן. דאס איז א קולטור קאמף אזוי צו זאגן, א באמיאונג וועלכער מיר פרובירן, און איך ווייס ניט ווי ווייט דאס וועט זיך אונז איינגעבן, ס'איז פארבונדן מיט זייער א סך פראבלעמען. ביי דער געלעגנהייט ווען מיר רעדן וועגן שפראכן וואלט איך אויך געוואלט באמערקן א וויכטיגן ציפער, און דאס איז אז פון די צוויי און צוואַנציק טויזנט ביכער וואס מיר האבן פארטיילט היינטיגס יאר צו קינדער צירקולירט, איז דאָך געווען כּמעט פֿינף טויזנט פֿון זיי אויף דער ייִדישער שפּראַך, ווען מיר געדענקען וויפֿל ייִדישע קינדער האָבן בכלל נישט קיין צוטריט צו דער ייִדישער שפּראַך און וויפֿל ייִדישע קינדער ס'קומט בכלל אָן גרינגער צו לערנען ענגליש ווי ייִדיש, מוזן מיר באַגריסן די גרויסע צאָל ביכער, ייִדישע ביכער, וועלכע דערגייען צו ייִדישע קינדער, און איך וואָלט אויך געוואָלט באַמערקן, אַז דער ציפֿער האַלט אין וואַקסן.

וואקסט די צירקולאציע אין דער קינדער ביבליאטעק, אריינגערעכנט די אידישע און די העברעאישע צירקולאציע, נאך מער אפילו וויפיל אין דער ביבליאטעק פאר ערוואקסענע. און דאס איז א פאקט טראץ דעם וואס אונזערע אידישע קינדער ראנגלען זיך מיט דער פראבלעם וואס מיר האבן פאר זיי נישט קיין אידישע ביכער, נישט קיין נייע אידישע ביכער ארויסגעגאנגענע, און נישט קיין נייע קאפיעס אפילו פון אלטע אידישע ביכער, און טראץ דעם זענען אונזערע קינדער מיט אונז, און ווייזט אויס אז זיי לייענען א היבשליכן פראצענט פון אידיש. אז מיר רעדן וועגן דער קינדער ביבליאטעק וואלט איך אויך געוואלט באמערקן אז אין אונזער ביבליאטעק, און מיר זיין נישט די איינציגע אויף דער וועלט וואס טוען עס, האבן מיר א קינדער וועלן מיר עס אנרופן א אקטיוויטעט אדער א קינדער שולע.